ושמואל אמר, און שמואל זאגט, מבעה זה השן, מבעה הייסט ווען די בהמה האט געמאכט שאדן, זי האט איז אריינגעגאנגען אין חצר הניזוק און זי האט דארט עפעס געגעסן, איז די גמרא מפרש, רב אמר מבעה זה אדם, רב זאגט אז דאס ווארט מבעה פאסט זיך ביי א מענטש. דכתיב שטייט אין פסוק, אמר שומר, דער אייבישטער וואס ער היט די וועלט זאגט, אתא בוקר, ס'וועט קומען די ליכטיגקייט פאר די צדיקים, וגם לילה, אויך די פינסטערניש פאר די רשעים. אם תבעיון בעיו, אויב איר וועט תשובה טון און איר וועט בעטן כ'זאל אייך מוחל זיין, דעמאלט וועט זיין דער אתא בוקר. זע איך דאך פון דעם שטייט בעיו אז די לשון בעיו פאסט פאר א מענטש, איז די זעלבע זאך מיינט מען מבעה אדם המזיק. ושמואל אמר, און שמואל זאגט מבעה זה השן. מבעה מיינט מען א בהמה האט מזיק געווען מיט דעם שן מיט די צאן, זי האט געגעסן, דכתיב שטייט אין פסוק איך נחפשו עשו, ווי אזוי איז געווארן אפגעזוכט עשו? נבעו, ס'איז געווארן אפגעדעקט מצפוניו, זיינע באהאלטענע ערטער, מאי משמע? ווי ווייזט עס אויס אין דעם פסוק כדמתרגם רב יוסף, אזוי ווי רב יוסף האט מתרגם געווען, איכדין אתבליש עשו, ווי אזוי איז געווארן אפגעזוכט עשו, רש"י זאגט דאך דארט אין כתובות בלשת שנכנסה לעיר, ווייל זיי טוען זוכן ווערן זיי אנגערופן מיט דעם לשון בלשת. אתבליש איז דער טייטש געווארן אפגעזוכט עשו, אתגליין ס'איז געווארן אפגעדעקט מטמרוהי, זיינע באהאלטענע ערטער, זע איך דאך אז נבעו איז די טייטש אפגעדעקט גייט עס ארויף אויף דעם צאן, אפגעדעקט פאסט זיך צו זאגן א זאך וואס די זאך איז צוגעדעקט און ס'ווערט אפגעדעקט, א זאך וואס די זאך איז אפן שטענדיג איז דאך נישט אפגעדעקט, ס'איז דאך ס'איז אפן. פרעגט די גמרא, ורב מאי טעמא לא אמר כשמואל, פארוואס זאגט נישט רב אזוי ווי שמואל אז מבעה מיינט מען שן? אמר לך, רב וועט דיר זאגן, מי קתני לערנט מען דען נבעה? נבעה ווייזט אויס אז ער ווערט אפגעדעקט, אז עס שטייט נאר מבעה, מבעה איז די טייטש אז עס טוט אויפדעקן א אנדער זאך. ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב, איך האב דאך א ראיה דארט פון פסוק אז בעיו שטייט ביי א מענטש, זאל איך זאגן מען מיינט א מענטש? אמר לך, שמואל זאגט אזוי, מי קתני בועה, ווען ס'זאל שטיין בועה וואלט עס טאקע געווען די זעלבע לשון ווי שטייט דארטן אם תבעיון בעיו, שטייט נישט קיין בועה, שטייט מבעה. פרעגט די גמרא, מכדי קראי לא כמר דייקי, די פסוקים ווייזט נישט אויס ווי רב וואס רב זאגט אז ס'איז לשון פון מענטש, ווייל מיר האבן דאך פריער געזאגט ווייל עס שטייט דאך נישט קיין בועה, ולא כמר דייקי, עס ווייזט נישט אויס ווי שמואל ווייל עס שטייט דאך נישט אין די משנה נבעה, אויב אזוי רב מאי טעמא לא אמר כשמואל? פארוואס וויל נישט רב זאגן ווי שמואל, וואס שמואל זאגט אז דאס וואס שטייט אין דער משנה מבעה מיינט מען אז ס'האט מזיק געווען די שן? ענטפערט די גמרא, רב זאגט תנא שור, ס'שטייט דאך שוין דערמאנט דער ערשטער פון די אבות נזיקין שור, וכל מילי דשור, ליגט אין דעם א אלעס ווערט שוין דערמאנט אין דעם ווארט שור, שן. דעריבער דארף איך זאגן אז וואס מיינט מען מבעה, א מבעה מיינט מען א מענטש. פרעגט די גמרא ושמואל נמי הא תנא ליה שור, שמואל'ן איז דאך אויך שווער די זעלבע שאלה, ס'שטייט דאך שור, איז וואזשע דארף מען שטיין נאכאמאל מבעה שן, ס'איז דאך אויך שור. אמר רב יהודה, האט רב יהודה פארענטפערט שמואל'ן, תנא שור לקרנו, דאס וואס שטייט אין דער משנה שור מיינט מען קרן, פשטות וואס שטייט ארויס בפירוש אין דער תורה איז דאך כי יגח שור איש, צו כי יגוף, ומבעה לשינו,

דארף נישט זיין ביי שן, דאס הייסט ס'זאל נאר שטיין קרן, וואלט איך געזאגט קרן איז חייב, ווייסטע פארוואס קרן איז חייב? שאין הנאה להזיקו, כראי השן שיש הנאה להזיקו, ווייל א שן יש הנאה להזיקו, דעריבער זאל עס זיין פטור, מיר האבן דאך געלערנט די גאנצע צייט פונקט פארקערט. איז תוספות גייט דא איינלערנען פשט לויט די הוה אמינא, ווייל די טייטש איז אזוי, קרן איז אין הנאה להזיקו, איז דאך לייכט צו היטן דעם שן, דעם קרן, ווייל אין הנאה להזיקו, ממילא האט ער זיך א פושע געווען, ער האט געקאנט לייכט היטן, ער האט נישט געהיטן, דעריבער איז ער חייב, אבער שן שיש הנאה להזיקו איז דאך איז שווערער צו היטן, וואלט איך געזאגט ס'איז ווי א אונס ווייל ער האט עס נישט געקאנט היטן ווייל די שן איז דאך דוחק זאל עסן להנאתו און די זעלבע זאך די אנדערע העלפט ולא ראי השן דער דין וואס איז דא ביי שן אז ס'איז חייב ווייסטו פארוואס ס'איז חייב שאין כוונתו להזיק דעריבער איז עס לייכט צו היטן. דעריבער אז די תורה זאל נאר שטיין שן, וואלט איך געזאגט שן איז חייב, כראי הקרן שכוונתו להזיק, און דעריבער איז עס דאך א שטיקל אונס, וואלט איך געמיינט אז ווען שטייט מען נאר שן, וואלט איך געזאגט נאר שן איז חייב, אבער קרן איז פטור. פרעגט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי זאגן, ולאו קל וחומר הוא, איז דען דאס נישט קיין קל וחומר? איך פרעג אויף די צווייטע העלפט, די זעלבע שאלה איז אויף דער ערשטע העלפט אויכעט, וואס האט מען געזאגט אין דער צווייטע העלפט, ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק, דעריבער איז עס חייב. אבער קרן ווייל כוונתו להזיק זאל זיין פטור, ומה דאך שן שאין כוונתו להזיק איז עס דאך נישט קיין אזוין גרויסע מזיק, דאך זאגט די תורה חייב קרן שכוונתו להזיק לא כל שכן איז דאך אוודאי און אוודאי חייב. איבער רשי וז ב די זעלבע שאלה איז א בכיה, אז איך זאג אז ס'זאל מען שטיין קרן וואלט איך נישט געקאנט אפלערנען קיין שן, פארוואס איך וואלט געזאגט קרן איז נאר חייב ווייל אין הנאה להזיקו איז דאך אויך שווער די זעלבע קשיא, אויב קרן שאין הנאה להזיקו איז חייב איז דאך אוודאי און אוודאי שן יש הנאה להזיקו איז אויך חייב, און רשי זאגט איך קען נישט אזוי איינלערנען פשט אין רב יהודה'ן. לא ראי הקרן כראי השן, און ווייל שן יש הנאה להזיקו, דעריבער זאל מען שטיין די צווייטע זאך, זאל מען שטיין שן, וועל איך נישט וויסן קרן, און די זעלבע זאך ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק, כראי הקרן שכוונתו להזיק, און ס'זאל מען שטיין קרן, וואלט איך נישט אפגעלערנט קיין שן. ווייל דאס איז נישט א סדר פון גמרא, שטענדיג דיע זאך פון וועלכער איך וויל אפלערנען, דאס ווערט דערמאנט פריער, אזוי ווי מען זעט ביי אונז אין דער משנה, ביי אונז אין דער משנה שטייט, לא זה וזה שיש בהן רוח חיים, כהרי האש שאין בו רוח חיים, זע איך דאך אז דיע זאך פון וועלכער איך וויל אפלערנען, דאס ווערט דערמאנט פריער. איז דער פשט פון לא ראי זה כראי זה טייטשט רש"י דא אפ לא ראי זה דער דין וואס איז דא ביי דער זאך כראי זה איז נישט ראוי עס זאל זיין ביי דער צווייטע זאך דאס הייסט אז פון דער ערשטע זאך דארף מען אפלערנען. ענטפערט די גמרא, דו פרעגסט מיר א קשיא וואס דארף איך האבן קרן אז ס'וועט מיר שטיין שן, וועל איך וויסן אוודאי קרן, מה דאך שן שאין כוונתו להזיק, איז חייב אוודאי קרן איצטריך, די תורה דארף מיר שרייבן קרן. סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען מידי דהוה אעבד ואמה ס'זאל האבן דעם זעלבן דין וואס מיר טרעפן ביי א עבד וואס האט מזיק געווען, א עבד כנעני האט מזיק געווען, אדער א אמה, עבד ואמה לאו, אף על גב דכוונתן להזיק, כאטש זיי האבן כוונה מזיק זיין אפילו הכי פטירי, דאך זע איך אז זיי זענען פטור, וואס איז אזוי איז דא א משנה זאגט דער רש"י, העבד והאשה פגיעתן רעה, החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין, זע איך דאך אז די כוונתו להזיק דאס איז נישט קיין סיבה אז מען זאל זיין חייב. הכא נמי וואלט איך דא אויך געזאגט לא שנא אז ס'איז נישט קיין חילוק פון קרן ביז דארטן, כאטש שכוונתו להזיק דאך זאל זיין פטור. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט, אטו עבד ואמה, איז דען ביי עבד ואמה דער טעם פארוואס ס'איז פטור ווייל שכוונתו להזיק דעריבער קען מען נישט היטן? נישט דאס איז די טעם, וואס ווילסטו זאגן? ווייל שכוונתו להזיק איז א שטארקער א מזיק, איז עס ווי א אונס מען קען נישט היטן, איז דען דאס די טעם ביי עבד ואמה? לאו טעמא רבה אית בהו, איז דען דארט נישט דא א צווייטע טעם? שמא יקניטנו רבו, טאמער דער בעל הבית וועט אים מאכן אין כעס, וילך, און דער עבד וועט גיין, וידליק גדישו של חבירו, ער וועט אנצינדן דעם גדיש פון זיין חבר, ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום, איז דאך נישט דאס איז דער טעם ווייל עס איז כוונתו להזיק, דאס איז א סיבה אויף פטור, נאר דער טעם איז ווייל כ'האב מורא אז ער וועט גיין כסדר מאכן שאדן דעם בעל הבית, אלא זאגט די גמרא, פריך הכי, איך דארף אזוי זאגן, אוי לא ראי הקרן שכוונתה להזיק, אויב ס'זאל נאר שטיין קרן איז חייב, איז דער דין וואס איז ראוי ביי קרן איז נישט כראי השן, ווייל שאין כוונתה להזיק, קרן איז כוונתה להזיק, דעריבער איז חייב, אבער שן איז אין כוונתה להזיק, דעריבער איז פטור. ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו, דער דין וואס איז ראוי ביי שן אז ס'איז חייב, ווייסטו פארוואס ס'איז חייב, ווייל יש הנאה להזיקו, כראי הקרן, דאס דארף נישט זיין ביי קרן שאין הנאה להזיקו, דעריבער אז די תורה זאל מיר שרייבן שן וואלט איך קרן נישט געווען פון דעם אפגעלערנט. פרעגט די גמרא, דו זאגסט תנא שור לקרנו ומבעה לשינו, ביי א שור איז דאך דא דריי אבות, ס'איז דאך דא רגל אויכעט, ורגל מאי, און וואס איז מיט רגל שייריה, ער האט עס איבערגעלאזט, פארוואס לערנט ער עס נישט? ענטפערט די גמרא, ער האט עס נישט איבערגעלאזט, כשהזיק חב המזיק לאתויי, דאס גייט מען מרבה זיין רגל. פרעגט די גמרא וליתנייה בהדיא, זאל ער עס לערנען בפירוש, פארוואס דארף ער דעם אב נישט לערנען בפירוש, כ'זאל עס מרבה זיין? אלא אמר רבא האט רבא געזאגט אזוי, תנא שור לרגלו, ומבעה לשינו. דאס וואס שטייט אין דער משנה שור מיינט מען רגל, און מבעה מיינט מען שן, און וועלכע זאך לאזט ער איבער? קרן. והכי קאמר, דער פשט אין דער משנה איז אזוי, לא ראי הרגל, דער דין וואס איז ראוי ביי רגל, וואס רגל האט אין זיך דעם טעם ס'זאל זיין חייב שהזיקה מצוי, ווייל דער שאדן איז מצוי ווייל די רגל איז דאך דרך הילוכה מאכט זי שאדן, שטענדיג גייט די בהמה און שטענדיג אז ס'איז דארטן דא אונטן כלים צוברעכט זי, כראי השן שאין הזיקה מצוי ביי שן איז נישט ראוי עס זאל זיין די זעלבע די דין פון חיוב ווייל דארטן איז נישט הזיקה מצוי, דעריבער וועל איך שן פון רגל נישט אפלערנען ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו, ס'איז נישט ראוי דער דין וואס שטייט ביי שן אז ס'איז חייב, ווייסטו פארוואס דא איז חייב, ווייל יש הנאה להזיקו, כראי הרגל, דער דין דארף נישט זיין ביי רגל שאין הנאה להזיקו, אויב אין הנאה להזיקו איז עס נישט קיין אזוין גרויסע מזיק, דעריבער דארף ער זיין פטור. דעריבער אויב די תורה וועט מיר שרייבן שן וועל איך פון דעם רגל ניט אפלערנען. פרעגט די גמרא וקרן מאי שייריה, ווי וואס איז מיט קרן? דער תנא האט עס איבערגעלאזט, פארוואס האט ער איבערגעלאזט קרן? ענטפערט די גמרא כשהזיק חב המזיק לאתויי קרן, דאס גייט מען מרבה זיין קרן. פרעגט די גמרא, וליתני בהדיא, אזוי ווי ער לערנט מיר רגל און שן, זאל ער מיר אויכעט לערנען קרן. ענטפערט די גמרא, במועדין מתחילתן, די איז מזיקים, וואס גלייך די ערשטע מאל באצאלט מען א גאנצן שאדן, קמיירי, פון דעם רעדט די משנה. בתמין ולבסוף מועדין לא קמיירי, ווייל גיב א קוק, רגל, און שן, און בור, און אש, באצאלט גלייך א גאנצן שאדן, דער חילוק פון תם ביז מועד איז נאר פארהאנען ביי נגיחה ביי קרן, און דער תנא וויל לערנט נישט בפירוש די זאכן וואס איז תמין ולבסוף מועדין. פרעגט די גמרא, ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב, פארוואס וויל שמואל נישט זאגן אזוי ווי רב? רב האט מען דאך פריער געזאגט זאגט נישט ווי שמואל, ווייל רב לערנט תנא שור וכל מילי דשור, אבער פארוואס וויל שמואל נישט זאגן ווי רב? אמר לך, שמואל זאגט אזוי, אי סלקא דעתך אדם, אויב איך זאל אויך זאגן אז מבעה מיינט מען אדם, הא קתני סיפא, דאס ווערט דאך דערמאנט אין דער סיפא שור המועד, ושור המזיק ברשות הניזק, ס'איז א אנדער מזיק, אויב דער שור המזיק איז אריינגעגאנגען אין רשות הניזק, און ר'האט דארט געמאכט שאדן, אפילו ער איז א תם, האלט רב טרפון אז מ'צאלט א גאנצן שאדן, אזוי איז לשון פון רב טרפונ'ען, משונה קרן, קרן איז אנדערש, קרן חאטש איז משונה, איז ברשות הניזק נזק שלם משלם, דעריבער לערן איך עס באזונדער דארטן. והאדם, ממילא דארף ער דאס נישט לערנען אין די רישא. פרעגט די גמרא, וליתני ברישא, איז דאך אויך שווער, פארוואס לערנט ער עס אין די סיפא, זאל ער עס לערנען אין די רישא? ענטפערט די גמרא, שמואל זאגט, בנזקי ממון קמיירי, מען רעדט נאר אין דעם שאדן וואס זיין געלט האט געמאכט, בנזקי גופו לא קמיירי, ווייל א מענטש וואס מאכט שאדן רעדט נישט דער רישא, איי בור איז דאך נישט זיין געלט, נאר ער ווערט דאך אנגערופן דער בעל הבור, די זעלבע זאך אש, אפילו מען מאכט מיט א פרעמדע פייער שאדן איז מען אויך חייב. פרעגט די גמרא, ורב נמי הא קתני אדם בסיפא, אויף רב'ן איז דאך אויך שווער, עס שטייט דאך אדם אין די סיפא. אמר לך רב, רב וועט דיר ענטפערן אזוי, ההוא למחשביה בהדי מועדין הוא דאתא, דעריבער שטייט אין דער סיפא אדם, ווייל אין דער סיפא רעכנט ער אויס אלע מועדין, א ראיה האט ער נאך צו זיך, ווייל גיב א קוק אין דער סיפא ווערט דערמאנט שן ורגל, שן ורגל ווערט דערמאנט אין דער רישא, און עס ווערט דערמאנט אין דער סיפא אויכעט, אויב אזוי לכאורה וואס איז די סברה פון שמואל? איך זע דאך אז איך לערן שן ורגל אין דער רישא, און אויך טו איך עס לערנען אין דער סיפא, איז דאך נישטא קיין הכרח פון דעם וואס מען לערנט אין דער סיפא זאל מען עס נישט דארפן לערנען אין דער רישא, און תוספות איז מסביר, שן ורגל ווערט געלערנט אין דער סיפא ווייל דארט איז דא ספעציעלע דינים וואס ער וויל מיר דערציילן ביי שן ורגל. למשל שן מועדת לאכול את הראוי לה, הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, אבער דאס א וואס איז נישטא קיין שום חידוש דארפן מיר נישט לערנען. ומאי לא הרי, וואס איז די לא הרי, הכי קאמר, אזוי ער זאגט לויט רב'ן, וואס איז די לא הרי? לא ראי השור שמשלם את הכופר, ווען עס זאל נאר שטיין שור וואלט וואלט איך נישט געקאנט אפלערנען אדם, איך וואלט געזאגט ווייל שור האט א חומרא שמשלם את הכופר, כראי האדם שאין משלם את הכופר, וואלט איך אדם פון שור נישט אפגעלערנט, ולא ראי האדם שחייב בארבעה דברים, כראי השור שאין בו ארבעה דברים, ווען א מענטש איז מזיק א מענטש, איז אחוץ דעם נזק איז נאך דא פיר זאכן צער ריפוי שבת בושת הצד השווה שבהן מיט וועלכע זאך זענען זיי גלייך שדרכן להזיק אזוי געשטאנען אין די משנה וכי שור דרכו להזיק. איז דען שור דרכו להזיק, זאגט די גמרא במועד א מועד איז דרכו להזיק, ומועד דרכו להזיק זאגט די גמרא יא, כיון דאייעד איז געווארן א מועד אורחיה הוא. פרעגט די גמרא אדם דרכו להזיק, איז דען ביי א מענטש דער סדר ער זאל מאכן שאדן? זאגט די גמרא בישן ווען ער שלאפט, ישן דרכו להזיק. זאגט די גמרא כיוון דכייף ופשיט, ער טוט זיך אריינציען און אויסציען, אורחיה הוא, איי שטייט דאך דרכן לילך ולהזיק, נאר דכייף ופשיט, דאס הייסט דער ענין פון לילך. פרעגט די גמרא שמירתן עליך אדם שמירת גופו עליו הוא, ביי א מענטש פאסט זיך נישט צו זאגן שמירתן עליך, דו דארפסט זיי היטן, דער מענטש דארף זיך היטן. דאס איז אלץ שווער לויט וועמען? לויט רב וואס ער זאגט מען מיינט אדם? פרעגט די גמרא ולטעמיך, לויט דיר איז דען גוט, הא דתני קרנא, קרנא האט געלערנט ארבעה אבות נזיקין ואדם אחד מהן, און ר'האט אויך דארט געלערנט הצד השווה שבהן שדרכן לילך ולהזיק ושמירתן עליך, פרעג אויף קרנא די זעלבע קשיא, שמירת גופו עליו הוא פארוואס שטייט שמירתן עליך? אלא דארפסט דאך זאגן, כדאמר ליה ר' אבהו לתנא, אזוי ווי ר' אבהו האט געזאגט צום תנא תני לערן אדם שמירת גופו עליו, און דאס וואס שטייט שמירתן עליך דאס צוליב די אנדערע זאכן, הכא נמי דא אויך תני אדם שמירת גופו עליו, און דאס וואס שטייט שמירתן עליך גייט ארויף אויף די אנדערע זאכן. רש, די שיטה מקובצת פרעגט. די גמרא זאגט לא ראי השור שמשלם את הכופר, דעריבער אז ס'זאל נאר שטיין שור און נישט אדם, וואלט איך אדם נישט אפגעלערנט פון שור. אויב ס'זאל נאר נישט שטיין אדם און איך זאל עס וועלן אפלערנען פון שור, וואלט איך אפגעלערנט אז ביי אדם איז אויך דא כופר. די זעלבע זאך וואס די גמרא זאגט לא ראי האדם שחייב בד' דברים. דעריבער זאל נאר שטיין אדם וואלט איך שור נישט אפגעלערנט, אויב כ'זאל אפלערנען שור פון אדם וואלט געווען מחויב בד' דברים, כ'קען דאך נישט זאגן כ'וואלט ממעט געווען שור פון ד' דברים, ווייל איש בעמיתו ולא שור בעמיתו, אויב אזוי קען דאך די גמרא זאגן איינפאך. אז ס'זאל נאר שטיין אדם און נישט שור, וואלט איך ממעט געווען פון ע, טאקע מכח דעם דין, דעם דיוק, מאיש בעמיתו ולא שור בעמיתו. ענטפערט די שיטה, אז אדם פון דער משנה מיינט מען דאך אדם דאזיק שור, און שור פון דער משנה מיינט מען שור דאזיק שור, אויף דעם גייט ארויף דער לא ראי, איך קען נישט אפלערנען איינס פון אנדערן. אבער אדם דאזיק אדם באצאלט ארבעה דברים צו שור דהמית אדם באצאלט כופר דאס זאל מען יא שטיין איז שוין גוט פשט אין גמרא. ברוך השם מסכת בבא קמא דף ד' עמוד ב' די ערשטע שורה פון עמוד.

מבעה מיינט מען א מענטש האט אויסגעגאסן זיינע וואסער אין רשות הרבים, זאגט רשי, און א צווייטער האט געמאכט שמוציג די כלים, איז דער וואס האט אויסגעגאסן די שמוציגע וואסער אין רשות הרבים איז חייב. לכאורה וואס דארף איך האבן א נייע מזיק, דאס איז דאך בור. נאר זעהט אויס פון רשי, ווייל רשי גייט דאס באווארענען, ווייל דער דין איז דאך ביי בור איז פטור אויף כלים, זאל איך זאגן אלס דעם דין בור איז ער פטור אויף כלים, נאר אלס דעם מזיק מים איז ער חייב אויף די כלים.

אזוי מים, די וואסער לערן איך יעצט אין די הוה אמינא, תבעה טוט מאכן אבעבועות אזעלכע אש, אזוי ווי איך זע אז עס איז דא וואסער מען ווארפט אריין א צעגליטע שטיק טוט עס אזוי בולבע, און דער אויספיר פון פסוק איז דארטן להודיע שמך לצריך, אזוי וועט דער אייבישטער מאכן וויסן זיין נאמען. צו די אידישע שונאים, ווען ער וועט מאכן פארלירן די אידישע שונאים פון דער וועלט, זע איך דאך אלנפאלס אין דעם פסוק אז תבעה שטייט ביי וואסער, זאל איך זאגן אז מבעה אין דער משנה מיינט מען מים? ענטפערט די גמרא, מי כתיב שטייט דען מים נבעו? מים איז שטענדיג א לשון רבים, אז ס'זאל שטיין אין פסוק מים נבעו וואלט איך געזאגט ס'גייט ארויף אויפן וואסער. תבעה אש כתיב שטייט תבעה אש דאס הייסט אז ווער טוט מאכן די די פייער טוט מבעבע זיין די וואסער ווייל תבעה איז א לשון יחיד, מים איז שטענדיג א לשון רבים, אויך איז תבעה א לשון נקבה אש איז א לשון נקבה איז די טייטש אזוי.

תבעה באש הוא דכתיב, דו זאגסט דאך אז דאס וואס שטייט תבעה גייט ארויף אויפן פייער, זאלן מיר זאגן ביי אונז אין דער משנה מבעה מיינט מען פייער? ענטפערט די גמרא, אי הכי אויב אזוי מאי המבעה וההבער, וואס שטייט דאך באזונדער הבער? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן פרושי קמפרש אז ער גייט מיר ערקלערן וואס מיינט מען מבעה דאס איז הבער, אי הכי אויב אזוי ארבעה וואו שטייט אז ס'איז דא פיר אבות נזיקים? שלושה הוו ס'איז דא דריי. וכי תימא וועסטו וועלן זאגן ס'איז נישט קיין קשיא תנא שור דאית ביה תרתי אין שור איז דא צוויי שן און רגל איי קרן רעכנט ער נישט אויב ער רעכנט צוויי זאל ער רעכענען אלע דריי ווייל ביי תמין רעדט ער נישט ער רעדט נאר ביי מועדים און אזעלכע וואס באצאלן עס ערשטע מאל א גאנצן שאדן. און קרן באצאלט דאך די ערשטע דריי מאל א האלבן שאדן. אויב אזוי וועסטו זאגן ממילא איז שוין גוט פארוואס עס שטייט פיר. אי הכי אויב אזוי לא זה וזה שיש בהן רוח חיים אש מאי רוח חיים אית ביה אש וואס פאר רוח חיים האט עס. ותו, נאך שטייט לא זה וזה, נישט שור און מבעה שיש בהן רוח חיים, אז מבעה מיינט מען אש האט דאס נישט קיין רוח חיים, און וואס שטייט ווייטער כהרי האש, מען רעדט דאך פון דעם, לא זה וזה ליגט דאך שוין אש, דעריבער קען איך נישט זאגן אז מבעה מיינט מען אש.

אפילו אויף אונסין. א שומר חינם איז אויף אלעס פטור, א אויסנאם אז ער האט פושע געווען. א שואל איז אויף אלעס חייב אפילו אויף אונס. יעצט נושא שכר, נושא שכר הייסט א שומר שכר והשוכר. שוכר הייסט ער האט געבארגט די זאך, ער האט גערענט די זאך, ער באצאלט פאר דעם בארגן. א שוכר איז דער דין. דא אין דעם א מחלוקת וואס פאר א דין ער האט לכאורה פארוואס ווערט נישט דערמאנט ווי די סדר וואס שטייט אין די תורה, די פרשה ראשונה איז דאך נאמרה בשומר חינם און שניה בשומר שכר און שלישית בשואל, און דא דערמאנט ער שואל גלייך נאך שומר חינם ווייל ער וויל מיר זאגן אזוי, זאגט תוספות, ס'ערשטע זאגט ער א זאך וואס אלעס איז פטור. שומר חינם איז די ערשטע זאך אלעס פטור, נאכער שואל אלעס חייב, נאכער לערנט ער די אנדערע זאכן. נזק, נזק ווערט אויך דערמאנט אין דער תורה, וואס איז דאס נזק? נזק רופט זיך אן, ער האט אים אפגעהאקט א האנט, טוט מען אפשאצן אויב ער וואלט געוועזן א עבד, וויפיל איז ער יעצט ווינציגער ווערד ווי פריער. צער, אפילו אויב מען נעמט אראפ א האנט, איז דאך אויך א חילוק צו מען נעמט עס אראפ מיט א שלוק געטראנק, מיט סם, אז עס וואלט נישט געווען אזויפיל צער. ריפוי, וואס קאסט צו היילן? שבת, ביז ער היילט זיך אויס קען ער נישט ארבעטן, אפילו די שומר אזוי יא, וועט ער קענען שפעטער ארבעטן מיט איין האנט, ער וועט זיין א שומר, אבער ביז וואנען עס היילט זיך אויס קען ער דאך גארנישט נישט טון. פריער באצאלט ער די דיפערענץ פון א גוטן ארבעטער ביז א ארבעטער וואס ער קען זיין נאר א שומר ווייל ער קען נישט ארבעטן ער האט נאר איין הענט, אבער ביז עס פארהיילט זיך קען ער דאך קיין שומר אויך נישט זיין, דאס איז שבט די צייט וואס ר'איז אינדערהיים. און בושת האבן מיר וויפיל זאכן? האבן מיר שוין נײַן זאכן. וארבעה דמתניתין, און פיר פון אונזער משנה הא תליסר האבן מיר דרייצן אבות, פרעגט די גמרא ותנא דידן מאי טעמא לא תנא הני, דער תנא פון אונזער משנה פארוואס רעכנט ער נישט אויס די אבות נזיקין פון רב אושעיא, בשלמא לשמואל, לויט שמואל'ן איז נישטא קיין קשיא, בנזקי ממון קמיירי, דעמאלט ווען זיין ממון האט מזיק געווען רעדט די משנה, בנזקי גופו לא קמיירי, די שומרים, ווער האט מזיק געווען? דער מענטש וואס האט נישט געהיטן, צי די אנדערע זאכן וואס עס ווערט דא דערמאנט? נזק צער ריפוי שבת און בושת רעדט זיך ווען דער מענטש האט מזיק געווען בנזקי גופו, ווען דער מענטש האט מזיק געווען לא קמיירי רעדט ער ניט אלא לרב, רב רעדט דאך אין די משנה מבעה זאגט דאך רב מיינט מען אדם, רעדט דאך די משנה אויך פון אזעלכע זאכן וואס דער מענטש האט מזיק געווען ליתני זאל ער עס לערנען, לכאורה קען איך דאך איינפאך פארענטפערן אז די אבות פון דער משנה האבן תולדות, און די אבות וואס רב אושעיא איז מוסיף האבן נישט קיין תולדות, און דאס הייסט נאר אבות ווייל עס שטייט אין דער תורה. אבער די קשיא איז דאך לויט רב'ן, לויט רב'ן ווערט דאך דערמאנט אין דער משנה אדם, און אדם האט דאך נישט קיין תולדות, זעה איך דאך אז מען לערנט אין דער משנה אפילו אזעלכע זאכן וואס האבן נישט קיין תולדות. ענטפערט די גמרא, תנא אדם וכל מילי דאדם, רב זאגט אז דער תנא פון דער משנה לערנט אלעס. ולרב אושעיא נמי תנא ליה אדם, לויט רב אושעיא'ן אז מ'לערנט אדם, וואס דארף ער לערנען די איבריגע? רב אושעיא טוט זיי פונאנדערטיילן, תרי גווני אדם, ער רעדט צווייערליי אדם.

ליתני שור דאזיק שור וליתני שור דאזיק אדם? זאגט די גמרא, האי מאי וואס פאר א קשיא איז דאס? בשלמא ביי אדם איז נישט די זעלבע דין אדם דאזיק שור צי אדם דאזיק אדם? פארוואס? אדם דאזיק שור נזק הוא דמשלם, באצאלט נאר נזק. אדם דאזיק אדם משלם ארבעה דברים, ממילא ווייל די חיוב איז נישט גלייך לערנט ער עס באזונדער, אלא שור אבער ביי א שור מה לי שור דאזיק שור מה לי שור דאזיק אדם אידי ואידי נזק הוא דמשלם, ביי ביידע באצאלט מען נאר נזק, און אויב ביידע האבן דעם זעלבן דין פארוואס זאל איך עס גיין לערנען צוויי באזונדערע פאלן? פרעגט די גמרא, לויט רב'ן האסטו דאך געזאגט אז אין דער משנה טוט מען לערנען אדם דאזיק שור, און דא איז רב אושעיא מוסיף אדם דאזיק אדם, די זאכן

אויב אזוי פארוואס טו איך דאס? דער אדם דאזיק שור זאגסטו דאך, לערנט מען שוין אין דער משנה, פארוואס טוט ער עס דא לערנען? ענטפערט די גמרא, קתני תנא היזקא דבידיים, אין דער משנה ווערט געלערנט אזא איין שאדן אדם דאזיק שור וואס בידיים האט ער מזיק געווען,

אדם דאזיק שור בידיים און אדם דאזיק שור ממילא. רשי. תנא רב חייא האט רב חייא געלערנט עשרים וארבעה אבות נזיקין, ס'איז דא פיר און צוואנציגערליי אבות נזיקין, אין דער משנה האט מען דאך געלערנט ארבעה אבות נזיקין, רב אושעיא האבן מיר געלערנט האט געלערנט שלושה עשר אבות נזיקין, און רבי חייא לערנט פֿיר און צוואַנציק ווי אזוי תשלומי כפל ווען איינער גנב'עט א זאך דארף ער באצאלן דאפלט די זאך איז ווערט א דאלער א חוץ די זאך דארף ער צוגעבן נאך א דאלער. ותשלומי ארבעה וחמישה, אז איינער האט געגנבעט א שעפס ווערט ער מחויב אין כפל, אויב ער האט דעם שעפס פארקויפט אדער האט אים געשחט'ן דארף ער באצאלן פיר מאל אזויפיל. וחמישה, דאס איז ביי א שור, אז טבח ומכר, באצאלט ער ביי א שור פינף מאל אזויפיל. וגנב, וואס איז באזונדער גנב שטייט דאך שוין פריער תשלומי כפל, נאר כפל איז קנס, און אויב ער איז מודה דארף מען נישט צו באצאלן די כפל, אבער דעם קרן דארף ער באצאלן, מודה בקנס איז פטור, אבער דאס וואס ער איז שולדיג דארף ער געבן. דער גזלן, א גזלן באצאלט נישט קיין כפל, שטייט ביי אים והשיב את הגזילה אשר גזל. ועדים זוממין, אז ס'קומט צו גיין צוויי עדות און זיי זאגן זיי האבן אליין געזען אז זונטאג האט ראובן געליגן ביי שמעון'ען א מנה, שמעון זאגט, ער מאנט די געלט, ראובן זאגט ער האט קיינמאל נישט געליגן, איז אויב עס קומט צו גיין אנדערע עדות זיי לייקענען אפ, זיי זאגן אז זיי זענען געווען אגאנצן טאג מיט ראובן אדער מיט שמעון און ס'איז נישט געווען, דעמאלט רופט זיך עס אן עדות בהכחשה, ווייס איך נישט וועלכע עדות איך זאל פאלגן, נאר אויב די צווייטע כיתה עדות קומט צו גיין און זיי זאגן צו די מעשה איז געשען צו נישט. ווייסן מיר נישט, נאר עמנו הייתם, איר זענט געווען מיט אונז דעם און דעם טאג וואס איר זאגט אז דאס איז געשען אין דער שטאט, איר זענט געווען אן אנדער שטאט, איר האט דארטן נישט געקאנט זיין, איז דער דין ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, דאס איז אויך איינס פון די אבות נזיקין, האמער שוין וויפיל? פינף. והאונס, איינער האט מאנס געווען, מזנה געווען מיט א נערה, והמפתה, איבערגערעדט איר זאל טון אן עבירה, שטייט דאך אין די תורה אז חמישים כסף, ביי אונס שטייט בפירוש, און ביי מפותה שטייט כסף ישקל כמוהר הבתולות, מיינט מען אזוי ווי די דין פון אונס. מוציא שם רע. איינער האט גענומען א פרוי ר'איז אויף איר מוציא שם רע אז זינתה נאך די קידושין פאר די נישואין שטייט אין די תורה אז מען זאל באצאלן וענשו אותו מאה כסף איז נאך דריי איז שוין אכט והמטמא אז איינער האט מטמא געווען תרומה מאכט ער דאך אים שאדן תרומה טמאה טאר מען נישט עסן. ריכטיג, אנדערע הנאות מעג מען יא, בשעת מען טוט עס פארברענען מעג מען הנאה האבן, אבער עס איז דאך א חילוק צו איך קען האבן פון דער זאך די ריכטיגע הנאה, צו להסיקה תחת תבשילך אדער והמדמע. איינער האט אויסגעמישט, אריינגעווארפן תרומה אין די חולין, מאכט ער ווינציגער ווערט די חולין. ווייל פריער האט מען דאך געקאנט עסן די חולין טמא'דיגערהייט אויכעט, אויכעט א זר האט געקאנט אויך עסן די חולין, יעצט קאן עס נישט עסן דער כהן נאר ווען ר'איז טהור ער דארף עס היטן פון ס'זאל נישט טמא ווערן, א ישראל קאן עס נישט עסן, איז די זאך ווינציגער ווערט? והמנסך, והמנסך הייסט. אז איינער האט גענומען דעם וויין פון זיין חבר און ער האט עס מנסך געווען פאר עבודה זרה, רש"י זאגט דא קען מען נישט לערנען אז ער האט עס אויסגעמישט יין נסך ביינו של חברו, ווייל דעמאלט האט ער נישט געמאכט קיין שאדן, ער קען עס פארקויפן חוץ מדמי יין נסך שבו. האבן מיר דא עלף זאכן, והני תליסר און נאך דרייצן.

רבי אושעיא זאגט אז ביי חיוב ממון איז נאר פארהאנען דרייצן, די וואס איז קנס דאס רעכנט ער ניט. פרעגט די גמרא, גנב וגזלן דממונא הוא ליתני, גנב און גזלן דאס איז דאך וואס מיינט מען גנב, ער האט מודה געווען פון זיך אליין צי גזלן, דארט איז דאך די תשלומין אויף וועלכן? אויף דעם קרן, דאס איז דאך ממון, זאל מען דאס רעכענען? ענטפערט די גמרא, הא קתני ליה, ער לערנט דאך שוין שומר חינם והשואל, וואס מיינט מען שומר חינם? אלע חיובים וואס א שומר חינם ווערט מחויב, איז דא א דין ווען דער שומר חינם טענה'ט טענת גנב, ער טענה'ט אז מ'האט עס צוגע'גנב'עט און ער אליין איז געווען דער גנב, האט איז גלייך דער גנב, צי טוען טענת גזלן, האט ער דעם דין פון גזלן. דאס וואס די גמרא דערמאנט דא אויכעט ביי שואל, דאס איז לאו דווקא, ווייל ביי א שואל, ביי שואל פאסט זיך דאך נישט צו זאגן אז ער זאל זיך פטר'ן בטענת גניבה וגזילה, ווייל א שואל איז דאך נישט בלויז דאס, אפילו אונסין איז ער אויכעט מחויב, נאר ווייל פריער ווערן זיי דערמאנט צו, דערמאנט, דערמאנט צוזאמען זאגט ער עס אויך. פרעגט די גמרא, ורב חייא נמי, וואס האט געדארפן רב חייא מוסיף זיין גנב און גזלן, הא תנא ליה שומר חינם והשואל, רב אושעיא האט דאך שוין פריער געהאט געלערנט שומר חינם, און ביי שומר חינם איז דאך דא דער ענין פון גנב און ס'איז דא דער ענין פון גזלן, וואס דארף ער עס לערנען? ענטפערט די גמרא, ער טוט עס פונאנדערטיילן אויף צווייערליי, גנב און גזלן, תנא ממונא דאתא לידיה בהיתירא, רב חייא גייט, דאס הייסט רב אושעיא האט פריער געלערנט שומר חינם, א שומר חינם ער איז טאקע א גנב, אבער די געלט איז געקומען צו אים אין האנט און מען האט אים געגעבן צו היטן, איז דאס געווען בהיתירא.